מסכת סוכה, דף מ"ט, עמוד ב', די לעצטע צוויי שורות פון עמוד אין דער משנה האבן מיר געלערנט כמעשהו בחול, אזוי ווי א וואכעדיגן טאג האט מען אנגעשעפט פארטאגס וואסער פון שילוח, כך מעשהו בשבת, די זעלבע זאך איז געווען די וואסער פאר שבת, אלא. נאר דער חילוק איז געווען מיט דעם שהיה ממלא מערב שבת, מען האט אנגעפילט פון ערב שבת חבית של זהב, א גאלדענע פאס שאינה מקודשת, וואס דיע פאס איז נישט געווען קיין כלי שרת מן השילוח, ומניחה בלשכה האט די משנה געזאגט אז די וואסער וואס מען האט געדארפן מנסך זיין שבת אינדערפרי ביי דעם תמיד האט מען אנגעפילט ערב שבת, און מען האט עס אוועקגעלייגט אין א כלי וואס די כלי איז נישט געווען מקודש, פרעגט די גמרא, ואמאי, פארוואס האט געמוזט זיין די חבית אינה מקודשת, נייתי זאל מען ברענגען במקודשת, זאל מען ברענגען און די וואסער זאל מען אריינלייגן אין א חבית וואס איז יא מקודש, כאטש ס'איז דאך דא א דין. פסול לינה, א זאך איז געווען אין א כלי שרת איבערנאכט ווערט די זאך גע'פסל'ט בלינה. א קדושת הגוף, און אויב די זאך האט א קדושת הגוף איז עס גלייך אזוי ווי אימורי קרבן וואס די נעכטיגן איבער ווערן זיי גע'פסל'ט בלינה, דארף די וואסער אויך ווערן גע'פסל'ט בלינה אויב ס'וועט זיין א כלי שרת. וואס איז די קשיא פון גמרא אז מען זאל ברענגען במקודשת, ווען איך לערן יעצט אז ווען זאגן מיר אז די כלי איז מקדש און עס מאכט עס א קדושת הגוף ס'זאל ווערן פסול בלינה, דווקא ווען די דעת פון די מענטש איז אז ס'זאל ווערן מקודש, אבער אויב ער זאגט ער טראכט בפירוש אז ס'זאל נישט ווערן מקודש, וועט די וואסער נישט ווערן מקודש, פארוואס האב איך געדארפן דווקא מקפיד זיין אז ס'זאל זיין א חבית שאינה מקודשת, קען איך דאך נעמען א חבית מקודשת און איך וועט די דעת וועט זיין אז ס'זאל נישט ווערן מקודש, און אפילו מיר וועלן לערנען אז כלי שרת זענען מקדש אפילו שלא מדעת, וואס איז טייטש שלא מדעת? אפילו די מענטש וויל ס'זאל נישט ווערן מקודש איז עס אויך מקדש? אבער ס'דא א דין אז ווען איז די כלי שרת מקדש א זאך דווקא אז דאס איז ראוי פאר א זאך, למשל אז ס'איז געווען אין די כלי שרת דריי לוג יין, דריי לוג יין איז דאך ראוי נסכי כבש, דעמאלט ווערט עס מקודש, ווי איז אבער אז ס'איז געווען דריי און א האלבע לוג, דריי און א האלבע לוג איז דאך צו גארנישט ניט ראוי, דעמאלט אז ס'איז נישט ראוי איז די כלי שרת נישט מקדש, איז דאך דא אויכעט געדארפן האב איך געדארפן האבן וויפיל? דריי לוג, אין די חבית וועל איך אריינגיסן אסאך מערער, אז ס'וועט זיין מערער איז דאך שוין דאס נישט ראוי, וועט דאך די כלי שרת דאס נישט מקדש זיין, פארוואס האב איך געדארפן נעמען דווקא אין א חבית שאינה מקודשת זאל איך ברענגען במקודשת? אמר זעירי האט זעירי געזאגט, קסבר אין שיעור למים, דער תנא פון אונזער משנה האלט אז ס'איז נישט דא קיין שיעור, למעלה איז נישט דא קיין שיעור, למטה איז דא א שיעור, עס מוז זיין דריי לוג, נישט ווינציגער, אבער מעהר איז נישט דא קיין שיעור, ווייל די תורה האט דאך נישט געזאגט קיין שיעור. דעריבער פארוואס נעם איך דריי? ווייל דאס איז די מינימום דו קענסט דאס מאכן פאר נסכי כבש, אבער מערער ווי דריי איז דאך נישט דא אין די תורה, די תורה זאגט נישט קיין שיעור, דעריבער איז דאך דאס ראוי צו די כלי, איז די כלי זי מקדש. און נאך א זאך מוז איך זאגן אז ער האלט, וכלי שרת מקדשין אז די כלי שרת זענען מקדש שלא מדעת, דארף איך טייטשן דאס ווארט שלא מדעת, נישט שלא מדעת אז ער וויל נישט, אז ער ווייסט נישט, נאר אפילו ער וויל אז ס'זאל נישט מקדש זיין, דאך איז די כלי שרת מקדש, דעריבער האב איך דאך נישט קיין ברירה צו נעמען אין א מקודשת, ואי מייתי במקודשת, און אויב כ'וועל ברענגען מקודשת וועט דאך דאס באקומען קדושת הגוף די וואסער, איפסילו להו בלינה, וועט עס ווערן גע'פסל'ט בלינה, אזוי ווי די אימורי קרבן ווערן גע'פסל'ט בלינה, וועט דאס אויך ווערן גע'פסל'ט בלינה. חזקיה אמר, חזקיה זאגט, דאס קענסטו זיכער מדייק זיין, אז דער תנא פון אונזער משנה האלט, אז אין שיעור למים, דאס הייסט אז אפילו עס איז דא מער וואסער איז עס אויכעט ראוי צו דער כלי, אבער עס איז נישט קיין הכרח צו זאגן אז אונזער תנא האלט כלי שרת מקדשין שלא מדעת, ס'קען זיין אונזער תנא וועט האלטן אז שלא מדעת וועט עס נישט מקדש זיין. כלי שרת אין מקדשים אלא מדעת, איי דו פרעגסט מיר זאל מען ברענגען אין מקודשת און איך זאל אינזין האבן ס'זאל נישט ווערן מקודש, נאר גזירה איך האב מורא שמא יאמרו לדעת נתקדשו דער וואס ער וועט זעהן. מארגן אז מען נעמט די וואסער פון דער כלי, ער וועט מיינען אז מען האט עס אריינגעלייגט מיט דעת, און אויב די בייעם זאגן מען דאך האט נישט קיין שיעור, האט דאך דאס די כלי מקדש געווען, און ער וועט זען אז מארגן טוט מען דאס מנסך זיין, וועט ער זאגן אז ביי נסכים גייט נישט אן די פסול לינה, אפילו דעמאלט ווען איך לערן. אז כלי שרת אין מקדשין אלא מדעת, דאך קען מען נישט נעמען אין מקודשת א גזירה אנדערע מענטשן וועלן נישט וויסן זיי אז דאס איז געווען שלא מדעת, זיי וועלן מיינען אז ס'איז מדעת. אמר רבי ינאי אמר רב זירא, רבי ינאי ווידער זאגט פון רב זירא, איך קען גארנישט מדייק זיין פון דער משנה, דא איז דאך אזוי, זעירי'ס תירוץ איז דאך געווען, האב איך געמוזט זאגן אז די תנא פון די משנה האלט אין שיעור למים אז אפילו מעהר ווי דריי לוג איז אויך ראוי, און איך מוז זאגן ער האלט כלי שרת מקדשין שלא מדעת. לויט דעם צווייטן תירוץ פון חזקיה'ן האב איך דאך דאס געזאגט אז דאס קען איך יא אפלערנען פון די משנה אין שיעור למים, ווייל אויב די וואסער זאל האבן א שיעור למעלה וואלט דאך עס נישט געווארן נתקדש. קומט צו גיין יעצט רבי ינאי אמר רב זירא אפילו תימא יש שיעור למים, די תנא פון אונזער משנה קען האלטן אז ס'איז יא דא א שיעור למים, מער ווי דריי לוג איז די כלי נישט מקדש, און די תנא קען אויך האלטן כלי שרת אין מקדשים אלא מדעת, דאך קען ארויסקומען פון דער זאך א מכשול, וואספארא מכשול? גזירה איך האב מורא שמא יאמרו טאמער מענטשן וועלן זאגן לקידוש ידיים ורגליים מילאן, נעכטן האט מען אנגעפילט די וואסער לקידוש ידיים ורגליים, איי ווי קומט אהער קידוש ידיים ורגליים אנפילן א חבית, אויף דעם איז דאך דא א כיור, נאר מיר האבן דאך געלערנט אז דער כהן גדול האט נישט מקדש געווען ידיו ורגליו פון כיור, נאר פון קיתון של זהב. ממילא מענטשן וועלן מיינען אז מען האט דאס אריין געלייגט אין דער כלי שרת און די מי כיור, דאס האט דאך נישט קיין שיעור, אפילו הונדערט לוג איז דאך אויך ראוי צו דעם, ממילא וועלן מענטשן וועלן מיינען פארוואס האט מען עס אריין געלייגט לדעת שיתקדשו, און יעצט גיי איך און איך זעה עס נעם דאס. מנסך זיין אויף דעם מזבח, וועלן זיי זאגן אז לינה פסל'ט נישט ביי נסכים, און לויט אים קומט אויס, איך קאן מיט גארנישט נישט מדייק זיין פון תנא פון דער משנה, דער תנא פון דער משנה קען לערנען אז די וואסער קען נישט ווערן מקודש מכח צוויי טעמים ווערט נישט די וואסער מקודש, איינמאל ווערט עס נישט מקודש ווייל יש שיעור למים, אז די שיעור איז דריי לוג, און אויב ס'איז דא מער ווי דריי לוג איז עס נישט ראוי פאר די כלי, איז די כלי דאס נישט מקדש, און אויך קאן לערנען דער תנא פון די משנה קען זיין אז כלי שרת אין מקדשין אלא מדעת, אבער א מכשול קאן דאך ארויסקומען, מענטשן וועלן דאס נישט וויסן, מענטשן וועלן מיינען אז מ'האט עס אנגעפילט פאר קידוש ידיים ורגליים, און זיי וועלן מיינען אז ס'איז געווען לדעת. איז מכח דעם וועט איך דאס נישט אנפילן אין א כלי וואס די כלי איז מקודשת. רש י. אין דער משנה האבן מיר געלערנט נשפכה אז די וואסער האט זיך אויסגעגאסן, אדער נתגלתה די וואסער איז געווארן אפגעדעקט קען זיין א שלאנג האט פון דעם געטרינקען, היה ממלא מן הכיור האט מען אנגעפילט די וואסער פון דעם כיור, שהיין והמים מגולין, אז וויין אדער וואסער וואס איז אפגעדעקט, פסולין לגבי מזבח, איז פסול פארן מזבח. פרעגט די גמרא, ואמאי, פארוואס זאגן מיר מים מגולה זענען פסול? וואס האבן מיר מורא טאמער איז דא אין דעם וואסער דער גיפט? און דער גיפט ווערט דאך נישט גערעכנט אלס קיין וואסער, און איך וועל דאס גיין מנסך זיין אויפן מזבח, הייסט עס כ'האב מנסך געווען ווינציגער ווי די שיעור, אבער ס'דאך דא א עצה ליעבר במסננת, זאל איך דאס דורכפירן דורך א זייער, און דורך דעם זייער וועט די וואסער אראפ גיין, און דער ארס וועט בלייבן אויבן. לימא וויל מען זאגן מתניתין דלא כרבי נחמיה, אונזער משנה איז נישט ווי רבי נחמיה, ווייל לויט רבי נחמיה'ן זאגן מיר דאך אז ס'איז דא א עצה, דתניא מיר האבן געלערנט מסננת יש בו משום גילוי, אויב מ'האט איבערגעלאזט א מסננת אין די מסננת איז געווען וואסער, און ס'האָט זיך דורכגעזײַערט, האָבן מיר מורא, טאָמער דער נחש האָט געטרונקען, און ס'איז דאָ אין דעם װאַסער אױבן איז פֿאַרהאַנען די גיפֿט. אמר רב נחמיה, האָט רב נחמיה געזאָגט, אימתי, װען זאָגן מיר, אַז מ'האָט איבערגעלאָזט די מסננת, און האָב איך מורא, טאָמער אַ נחש האָט געטרונקען, בזמן שתחתונה מגולה. אויב וויאזוי איז א מסננת? ס'דא צוויי כלים, די מסננת איז דא, און אונטן איז דא א כלי, און אויבן איז דא אויך א כלי, וואס פון די כלי גייט אריין אין די מסננת. אויב די אונטערשטע כלי, דא וואו עס קומט אריין די וואסער ווען זענען דורכגעזייערט, זענען שוין, איז אפגעדעקט, דעמאלט האבן מיר מורא אז דער נחש האט דארט געטרונקען. אבל בזמן שהתחתונה מכוסה. אויב די אונטערשטע כלי איז צוגעדעקט אף על פי שעליונה מגולה, אפילו די אויבערשטע איז אפגעדעקט, אין בו משום גילוי, איז נישט דא דער איסור פון גילוי, איי אפשר האט א שלאנג געטרונקען פון אויבן, איז אויבן פארהאנען דער ארס די גיפט, מפני. שארס נחש, דער גיפט פון דעם נחש, דומה איז גלייך לספוג, צו א ספאנדזש, צף, שווימט ועומד במקומו, קומט דאך אויס אז איך האב וואסער וואס דארט איז דא זיכער דער ארס נחש, אויב איך טו דאס דורכזייערן און די וואסער וואס גייט ארויס די וואסער איז זיכער נישט דא דער ארס. פארוואזשע דארף איך גיין דא אויסגיסן די וואסער און גיין נעמען פון כיור? כ'קען דאך דורכלאזן דורכ'ן מסננת, און ווען איך זעה די משנה זאגט כ'טו נישט אזוי, איז דאך א סימן אז די משנה איז נישט ווי רבי נחמיה. זאגט די גמרא, אפילו תימא רבי נחמיה, די משנה קען גיין ווי רבי נחמיה. אימר דאמר רבי נחמיה, ווען זאגט רבי נחמיה אז איך קען טרינקען די, אויב די כלי התחתון איז געווען צוגעדעקט קען איך עס טרינקען, דאס איז להדיוט, פאר א הדיוט מענטש איז עס ראוי, אבער לגבוה, דא עס האנדלט זיך פאר די מזבח, מי אמר, אפילו די גיפט איז נישט דא, נאר אויב ס'איז דא וואסער וואס איז אין דעם געווען דער ארס, טאר איך נישט ניצן פאר מזבח, ולית ליה לרבי נחמיה, האלט דען נישט רבי נחמיה

חמשה וששה, ביי שמחת בית השואבה איז געווען אסאך כלי שיר, מ'וועט ווייטער האבן די משנה וואו עס ווערט אנגערופן אויף דעם נאמען חליל, דאס הייסט די שמחת בית השואבה וואס איז געווען מיט כלי שיר איז אמאל געוועזן פינף טעג און אמאל איז געווען זעקס טעג, זהו חליל דער חליל. של בית השואבה וואס מען האט מיט דעם אמאל משמח געווען ביי בית השואבה, סברת שואבה איז דאך די טייטש שעפן, די שמחה איז געווען דעם שעפן דעם וואסער, צו די שמחה געווען דער ניסוך המים, דער שעפן דאס איז דאך די הכנה. נאר די חסידים זיצן דאך אט דא פארנט, דאס איז דאס איז א גרויסע זאך, די גאנצע שמחה האט מען אנגערופן אויף דעם נאמען פון די הכנה, נישט אויף דעם נאמען פון דער מצוה, שאינו דוחה, שמחת בית השואבה איז נישט דוחה, לא את השבת ולא את יום טוב, דעריבער אז דער ערשטע טאג יום טוב איז געווען שבת, איז עס געווען זעקס טעג. איז דעמאלט געווען דער חליל זעקס טעג, אז יום טוב איז געפאלן אין א וואכעדיגן טאג, דער ערשטער טאג יום טוב איז דאך געווען א שבת אויכעט, איז דעמאלט דאס געוועזן נאר פינף טעג. רש י, החליל חמישה ושישה, פעמים אנדערע מאל שישה ימים, פעמים חמישה. רש י פארוואס איז רש י משנה דעם סדר? אין דער משנה שטייט חמישה ושישה, האט רש י לכאורה געדארפן זאגן פעמים שהוא חמישה ופעמים שהוא שישה. וזה חליל שהיו מחללין להרבות שמחה לבית השואבה, די מפרש פון מס' בית השואבה, וואס איז טייטש די הויז פון שעפן, כל שמחה זו, די שמחה אינה נישט געווען אלא בשביל ניסוך המים, כדמפרש ווי שטייט אין פסוק ושאבתם מים בששון. שאינו דוחה, הילכך. אז די שמחת בית השואבה איז נישט דוחה נישט שבת נישט יום טוב, חל יום טוב להיות בשבת, אז דער ערשטער טאג יום טוב איז געפאלן אין שבת, פשו להו בלייבט דאך אהן שישה חול המועד, זעקס טעג חול המועד, ווייל אין ארץ ישראל איז דאך יום טוב נאר איין טאג, נמצא קומט אויס חליל שישה. אז דער חליל זעקס טעג חל יום טוב בחול, דער ערשטער טאג פון יום טוב איז געווען א וואכעדיגער טאג, הוו להו תרי יומי, איז בלייבט דאך צוויי טעג אי א שבת איז דא און אי א יום טוב, דלא דחי להו, וואס דער די שמחת די חליל איז נישט דוחה, פשו להו בלייבט משבעה חמישה, איז דעמאלט געווען שמחת בית השואבה נאר פינף טעג. גמרא, איתמר רב יהודה ורב עינא.

איז נישט קיין גרייז, כ'קאן לערנען שואבה, ומאן דתני חשובה לא משתבש, דער וואס לערנט חשובה איז נישט קיין גרייז, מאן דתני שואבה לא משתבש, דכתיב אין פסוק שטייט דאך ושאבתם מים בששון, ווערט דאך דערמאנט אז עס ווערט אנגערופן ביי די שואבה זאל זיין שמחה, ומאן דתני חשובה לא משתבש, דער וואס ער לערנט חשובה, פארוואס ווערט פונקט די מצוה אנגערופן חשובה? ויאמר רב נחמן, ווייל רב נחמן האט געזאגט, מצוה חשובה היא, דאס איז א חשוב'ע מצוה, ובאה מששת ימי בראשית, ווייל מיר האבן דאך פריער געלערנט אין גמרא אז בראשית, די ערשטע ווארט אין דער תורה איז בראשית, ברא שית, אז דער אייבישטער בשעת ששת ימי בראשית האט ער באשאפן אז אויף דעם ארט פון די מזבח אונטן זאל זיין א חלל ווי די נסכים זאלן אריינגיין, ביז דעם תהום. תוספות, דער ערשטער תוספות חד תני שואבה, לכאורה איז תוספות דא שווער געווען, פארוואס רופט זיך אן די שמחה אויף דעם שעפן די וואסער? די שמחה די שעפן די וואסער דאס איז דאך א הכנה, די שמחה דארף איך אנרופן אויף דעם ניסוך, זאגט תוספות, בירושלמי מפרש, אז די שעפן גייט נישט ארויף וואס איך האב געשעפט די וואסער, נאר שמשם שואבים רוח הקודש, ווייל פון דער שמחה האט מען געשעפט רוח הקודש, שהשכינה שורה מתוך שמחה, די שכינה רוהט נאר מתוך שמחה, דכתיב, עס שטייט והי' כנגן המנגן ותהי עליו רוח השם. זעה איך דאך אז כנגן המנגן, דעמאלט האט גערויט רוח השם. און מעשה עובדא, די ירשלמי ברענגט די מעשה דיונה בן אמיתי שהיה מעולי רגלים, ער האט עולה רגל געווען, און בשמחת בית השואבה שרתה עליו שכינה, קומט אויס אז דאס ווארט שואבה גייט ארויף נישט אויפן שעפן וואסער, אויפן שעפן רוח הקודש. אין אמת'ן איז דא א ראיה נישט בלויז פון תנך, אז אין שכינה שורה אלא מתוך שמחה, מען קען דאס ברענגען א ראיה פון תורה אויכעט, אין פרשת ויגש, ווען יעקב האט געהערט אז אז עוד יוסף חי ותחי רוח יעקב שרתה עליו שכינה, נאר דארט שטייט דאך נישט בפירוש, נאכדעם ווי מיר ווייסן שוין. אז שכינה שורה מתוך שמחה טייטש זיך די ותחי רוח אז מען מיינט שרתה עליו שכינה. תנו רבנן האבן די רבנן געלערנט החליל דוחה את השבת, מיר האבן דאך געזאגט חליל מיינט מען נישט בלויז די חליל, מיט דעם חליל טו איך אנרופן אלע כלי שיר וואס איז דארט געווען. דברי רבי יוסי בן בר יהודה, אזוי לערנט רבי יוסי בר יהודה. וחכמים אומרים, און די חכמים זאגן, נישט בלויז שבת איז נישט דוחה, אף יום טוב אינו דוחה, די חליל איז יום טוב אויך נישט דוחה. אמר רב יוסף, האט רב יוסף געזאגט, מחלוקת, ווען קריגן זיי זיך? בשיר של קרבן, דעם שיר פון קרבן וואס איז געוועזן בשעת די ניסוכים פון די יין איז דער שיר איז די מחלוקת, וואס איז די מחלוקת אין וועלכע סברא קריגן זיך דארט דורך, דרבי יוסי סבר רבי יוסי לערנט עיקר שירה דער עיקר שירה וואס א קרבן ציבור דארף דאך האבן מדין תורה שירה אז די לוויים זאלן זאגן שיר איז דער עיקר שירה איז בכלי. מיט א כלי, מיט דעם חליל, צי מיט די כנורות, מיט די נבלים, ממילא אז דאס איז דער עיקר ועבודה היא, איז דאך דאס א חלק פון די עבודה, ודוחה את השבת, אזוי ווי דער קרבן תמיד איז דוחה שבת, איז די חליל אויך דוחה שבת. אבער ורבנן סברי די רבנן לערנען עיקר שירה בפה, דער עיקר שיר וואס די לוויים זאגן, וואס מיר זאגן דאך, היום יום ראשון בשבת שהלוים אומרים בבית המקדש, דעם ערשטן טאג זאגט מען גדול השם ומהולל, און דעם ערשטן טאג זאגט מען להשם הארץ ומלואה, און צווייטן גדול השם ומהולל און אזוי ווייטער, איז דאס איז דער עיקר בפה, ממילא דאס וואס איך גיי און איך טו נעמען די כלי שיר, ולאו עבודה, איז נישט קיין עבודה, פארוואס נעם איך עס? צו מאכן בעסער די קול, ממילא דאס איז נישט קיין עבודה, ואינו דוחה את השבת, איז דאס נישט. דוחה שבת אבל שיר של שואבה איז דארט ביי דעם שיר של שואבה וואס ווייטער ווערט דערמאנט אויף די פופצן מעלות סטעפס וואס זיי גייען אראפ פון עזרת ישראל צו עזרת נשים איז דארטן געשטאנען די לוויים מיט כלי שיר איז דאס אויך דברי הכל לערנען אלע שמחה היא אז דאס איז נישט צו שמחה יתירה דאס איז נישט מדין תורה נאר כדי צו מאכן געליבטער די מצוה. האלטן אלע? ואינו דוחה את השבת, עס איז נישט דוחה שבת, קומט אויס אז אונזער משנה קען גיין ווי יעדער איינער, ווען זאגט רבי יוסי ברבי יהודה אז ס'איז יא דוחה שבת, דווקא של קרבן? אמר רב יוסף, האט רב יוסף געזאגט, מנא אמינא לה פון וואנען ווייס איך, דבהא פליגי אז זיי קריגן זיך אין דער זאך צי עיקר שירה בפה אדער צי בכלי, דתניא מיר האבן געלערנט כלי ש שרת שעשאן של עץ, די כלי ש די כלים וואס איך דארף נוצן אין בית המקדש איך האב עס געמאכט פון האלץ, די כלי שרת איז דאך די טייטש די כלים האבן אין זיך דעם כח אז דאס וואס קומט אריין אין דער כלי זענען זיי מקדש. איז אויב מ'האט עס געמאכט פון האלץ, רבי פוסל, רבי זאגט ס'איז פסול, ורבי יוסי בר יהודה מכשיר, און רבי יוסי בר יהודה איז מכשיר, מיר דארפן מקדים זיין, אין בית המקדש איז געוועזן דער חליל נאך פון משה רבינו'ס צייטן, ער ווערט אנגערופן מיט דעם נאמען, אבוב ווערט ער אנגערופן, און דער חליל, איז געווען געמאכט פון האלץ, ס'ווערט דערמאנט אין גמרא אז מ'האט אמאל עס געוואלט באדעקן מיט גאלד, ס'איז דאך אין עניות במקום עשירות, און מ'האט עס באדעקט מיט גאלד, האט מען געזען אז דער קול, ס'האט פארלוירן דעם קול, האט מען צוריק אראפ גענומען דעם צודעק, איז הייסט עס אז מיר האבן א כלי שיר, וואס די כלי שיר איז געווען פון האלץ, מאי לאו, מיינט ס'איז דא ניט בהא קמיפלגי? די מחלוקת פון רבי'ן. מיט רבי יוסי בר יהודה ביי כלי שרת שעשאן של עץ צו ס'איז גוט איז אין דעם די מחלוקת. מאן דמכשיר, דער רבי יוסי בר יהודה וואס ער זאגט אז כלי שרת איז כשר פון האלץ, סבר ער האלט עיקר שירה בכלי, אז עיקר שירה איז בכלי. אויב אזוי קומט דאך אויס אז דער אבוב דאס איז אויכעט געוועזן.

די די כלי שיר זענען נישט קיין כלי שרת. אויב אזוי, ולא ילפינן לערנט מען נישט אפ מאבובא דמשה. איז דער ר' יוסי בר יהודה וואס ער לערנט דא אפ א כלי שרת של עץ איז גוט, פארוואס זאל ער האלטן ס'איז גוט? מוז איך דאך זאגן פארוואס, ווייל ער לערנט עיקר שירה איז בכלי, קומט אויס אז די כלי שיר זענען געווען כלי שרת, לערנט ער אפ פון משה. זאגט די גמרא לא ניין, פון דעם איז נישט דא אינגאנצן קיין ראיה. קען זיין דכולי עלמא עיקר שירה בכלי, אלע האלטן, אפילו רבי האלט אויך, עיקר שירה בכלי. איי אויב עיקר שירה בכלי איז דאך קען איך דאך אפלערנען פון דעם אבוב פון משה'ן ס'איז דאך אויך א כלי שרת, והכא דא הא בדנין צו איך לערן אפ אפשר, א זאך וואס איז מעגליך, משאי אפשר, וואס איז נישט מעגליך קמיפלגי טוט מען זיך קריגן, ווייל אלע כלים קען מען דאך מאכן פון מתכת, און ס'איז מער מכובד'דיג ווען מען מאכט עס פון מתכת, דעריבער, און מען טרעפט אויך אנדערע כלים וואס די תורה האט געזאגט מען זאל זיי מאכן פון מתכת, די מנורה האט דאך די תורה געזאגט מען זאל עס מאכן פון מתכת, זאג איך אז די כלים זאלן זיין פון מתכת, כאטש מען טרעפט אויך כלים זאלן זיין פון האלץ, דער ארון איז דאך געווען געמאכט פון האלץ, דער שלחן, נאר דער עיקר איז דאך דארט געווען דער ציפוי וואס איז געווען צוגעדעקט. און ווייסטו פארוואס דו האסט געטראפן איין כלי שרת פון האלץ, וואס דעם אבוב? ווייל דאס איז אי אפשר, ווייל ווי די גמרא זאגט דארט אין ערכין, אז מ'האט אמאל עס צוגעדעקט מיט גאלד האט עס פארלוירן דעם קול, איז די זאך וואס איז אי אפשר, די וואס איז נישט מעגליך מוז איך מאכן האלץ, אבער דאס וואס קען זיין מתכת לערן איך נישט אפ פון דארטן. מאן דמכשיר, רבי יוסי בר רבי יודא וואס איז מכשיר, סבר ער האלט דנין איך לערן יא אפ אפשר משאי אפשר, ווייל איך טרעף דאך דאך אז ס'איז געווען א כלי שרת דעץ. ומאן דפסיל, און רבי וואס פסל'ט, סבר ער האלט לא דנין אפשר משאי אפשר, אז מיר טוען נישט אפלערנען אפשר משאי אפשר. אימא, דו ווילסט וועל איך דיר זאגן, דכולי עלמא דעיקר שירה בפה. אלע האלטן עיקר שירה בפה. אויב אלע האלטן עיקר שירה בפה, קען איך דאך זיכער נישט אפלערנען פון אבוב פון משה. אויב אזוי איז דאך דער אבוב פון משה נישט געווען קיין כלי שרת. ואין דנין אפשר משאי אפשר. א אדער לערנט רש"י קען אמאל זיין אלע האלטן עיקר שירה בכלי און דאך זאגן מיר איך לערן נישט אפ אפשר משאי אפשר האלטן אלע אז פון דעם אבוב קען איך ניט אפלערנען והכא דא במילף מנורה צי איך לערן די מנורה אליין בכללי ופרטי ביי די מנורה טו איך דרשנען כלל ופרט וכלל או בריבויי ומיעוטי קא מיפלגי, אדער איך טוה דרש'ענען ריבוי ומיעוט, דארף מען פריער מסביר זיין וואס איז דאס כלל ופרט וכלל. כלל איז די טייטש אזוי, די תורה זאגט אלעס, אויב ס'דא נאך דעם כלל א פרט, זאגן מיר אז דער פרט איז מיר מפרש דעם כלל, זאלסט נישט מיינען, אלדינג, נאר דווקא דעם פרט אליין, נישט וואס איז גלייך, נאר דער פרט אליין, אין בכלל אלא מה שבפרט. נאך דעם האט מיר די תורה געשריבן נאך א כלל, זאגן מיר אז דער כלל נאך דעם גייט מיר מוסיף זיין אלעס וואס איז גלייך צום פרט, דעריבער איז דא א כלל אין דער תורה, איינס פון די שלוש עשרה מידות, כלל ופרט איז אין בכלל אלא מה שבפרט מער נישט כלל ופרט וכלל אי אתה דן אלא כעין הפרט איז ממילא ווי איז אבער ריבוי ומיעוט ריבוי ומיעוט איז דער ריבוי זאגט מיר אלעס דער מיעוט גייט מען נישט מפרש זיין נאר דער מיעוט גייט מען ממעט זיין די זאכן וואס זענען נישט גלייך. צו די מיעוט, נישט צו די מיעוט, דאס הייסט אז ריבוי ומיעוט האט דעם זעלבן כח ווי כלל ופרט וכלל, ווייל די מיעוט זאגן מיר נישט גייט מיר מפרש זיין דעם כלל, אויב ס'איז מיר מפרש דעם כלל זאג איך דיך נאר די איינציגע זאך, ניין, ריבוי איז די טייטש אלעס, מיעוט גייט מיר זאגן איך זאל אראפנעמען א טייל זאכן וואס זענען נישט גלייך צו די מיעוט. איז ריבוי ומיעוט האט דעם זעלבן דין ווי כלל ופרט וכלל. נאכדעם איז דא אין דער תורה נאך א מאל א ריבוי, בין איך אלעס מרבה איי איך האב דאך דא איי א מיעוט, איז דער מיעוט קומט מיר ממעט זיין נאר איין דבר פרטי, זיין גלייך צו דעם מיעוט מוז מען נישט זיין גלייך, נאר די זאכן וואס איז אינגאנצן בתכלית הריחוק, די זאכן בין איך ממעט, און מיר זעען אינעווייניג רבי דריש, רבי דרש'נט, רבי דריש כללי ופרטי, רבי דרש'נט עס מיט דעם כלל ופרט, ר' יוסי ברבי יהודה דריש ריבויי ומיעוטי, לאמיר זעען רבי דריש כללי ופרטי, ועשית מנורת. אין פסוק שטייט ועשית מנורת זהב טהור מקשה תיעשה המנורה, ועשית מנורת כלל, פון וועלכע זאך דו ווילסט קאנסטו מאכן די מנורה, זהב טהור פרט פון גאלד, מקשה אויסגעקלאפט, תיעשה המנורה חזר וכלל איז ווידער א כלל, כלל ופרט וכלל אי אתה דן אלא כעין הפרט בין איך מרבה אלעס וואס איז גלייך צום פרט, וואס איז דער פרט? זהב, מה הפרט מפורש של מתכת, א זאך וואס טוט זיך צולאזן, אף כל של מתכת איז די מנורה כשר נאר פון מתכת, דעריבער א מנורה פון עץ איז נישט גוט.

ועשית מנורת ריבוי, פון אלע זאכן קענסטו מאכן זהב טהור מיעוט, און ווען איך האב נאר די ועשית מנורת זהב טהור וואלט איך געזאגט אז אלעס וואס איז גלייך צו זהב וואלט איך שוין געזאגט אז די אלע מתכות איז גוט, נאכער שטייט מיר מקשה תיעשה המנורה, חזר וריבה ווייטער א ריבוי, האב מיר דאך יעצט ריבה ומיעט וריבה ריבה הכל מאי רבי וואס בין איך מרבה רבי כל מילי אלע זאכן אפילו די זאכן וואס זענען נישט גלייך צו זהב איי איך האב דאך דא א מיעוט מאי מיעט וואס טו איך ממעט זיין די ווייטסטע זאך וועל איך ממעט זיין. נאר איין זאך, מיעוט של חרס, ווייל דער מיעוט קומט זיך נאך עפעס מעשן, און חרס בין איך ממעט, אבער עץ איז גוט. להלכה שטייט אז די מנורה מוז נישט זיין פון זהב, בעסער געזאגט, ס'איז גוט פון מתכת, נאר אויב די מנורה איז פון זהב, דעמאלט מוז זיין די כפתורים און די גביעים, און עס דארף וועגן ככר זהב. אבער אויב מען מאכט די מנורה פון אנדערע מתכות דארף נישט זיין די אלע פרטים וואס ווערט דערמאנט אין די תורה, ס'דארף דער עיקר דארף זיין די די צאל פון די ליכטלעך. קשיא.